מקודשת לשני, אין דער משנה האט מען געלערנט האומר לאישה הרי את מקודשת לי לאחר שלושים יום, ער האט איר געגעבן קידושין און ער האט געזאגט אז די חלות פון די קידושין זאל זיין נאך דרייסיג טעג, ובא אחר וקידשה בתוך שלושים יום איז מקודשת לשני. נאכער איז דא נאך א דין, מעכשיו און לאחר שלושים יום, דאס וועלן מיר ווייטער זען די צווייטע הלכה. גאנא בי מנין צום. אמר רב, האט רב געזאגט, מקודשת לשני לעולם, אויב דער ערשטער האט געמאכט די קידושין זאלן חל זיין נאך דרײַסיק טאג, נאכער האט א צווייטער מקדש געווען אין די דרייסיג טאג, איז די קידושין פון צווייטן חל אויף אלעמאל, ווייל עס האבן דאך געהאט א ארט חל צו זיין, און די ערשטנס קידושין איז גארנישט. ושמואל אמר, און שמואל זאגט, מקודשת לשני עד ל' יום, שמואל זאגט איז מקודש צו דעם צווייטן ביז דרייסיג טאג, לאחר שלושים יום ס'ענדיגט זיך די דרייסיג טאג, וואס נאך ס'איז דורכגעגאנגען די דרייסיג טאג פון די צייט דער ערשטער האט מקדש געווען, פקעי קידושי שני גייט אוועק די קידושין פון צווייטן, וגמרי און עס ענדיגט זיך קידושי ראשון די קידושין פון ערשטן. יתיב רב חסדא וקא קשיא ליה. רב חסדא געזיצן האט געהאט א קשיא, קדושי שני במאי פקעי, מיט וואס גייט אוועק די קדושין פון צווייטן? מיר ווייסן שטענדיג קדושין גייען אוועק מיט א גט, דא זאגסטו אז דער אנדערע האט א געהאט רעכט נאר מקדש צו זיין ביז דעם זמן די חלות פון ראשון מער א נישט חל, מיט וואס גייט אוועק די קדושי שני? אזוי האט געפרעגט רב חסדא, אמר ליה רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט צו רב חיסדא, מר ארישא מתני לה וקשיא ליה, דו האסט געלערנט די מחלוקת פון רב און פון שמואל אויף די רישא, דארט וואו ער האט נישט געזאגט מעכשיו, דעריבער האסטו געהאט א קשיא. רב יהודה אסיפא מתני לה, רב יהודה האט געלערנט די מחלוקת אויף די סיפא, ולא קשיא ליה, אויף די סיפא איז נישטא קיין קשיא, אין די סיפא שטייט א דין, מעכשיו ולאחר ל' יום, ער האט איר געזאגט מעכשיו ולאחר ל' יום, ובא אחר וקידשה בתוך ל' יום, שטייט אין דער משנה, מקודשת ואינה מקודשת. אמר רב, האט רב געזאגט, מקודשת ואינה מקודשת לעולם, אז שטענדיג הייסט זי א ספק מקודשת, אפילו נאכדעם ווי עס גייט דורך דרייסיג טעג איז זי אויך אין ספק קידושי שניהם, כ'ווייס נישט צי זי איז אשת ראשון צי זי איז אשת שני, און אויב איינער גיט איר א גט איז זי מותר צו דעם אנדערן, די גמרא וועט באלד מפרש זיין. און שמואל אמר, און שמואל זאגט, מקודשת ואינה מקודשת אלא עד ל' יום, דער ספק איז נאר ביז דרייסיג טעג, ביז דרייסיג טעג איז א ספק, קען זיין אז דער ערשטער וועט שטארבן און ס'וועט זיך נישט ענדיגן די קידושין פון ערשטן, וועלן חל זיין די קידושין פון צווייטן לאחר שלושים, אז ס'איז דורכגעגאנגען די דרייסיג טאג פקעי קידושי שני, איז זיכער נישט דא די קידושין פון צווייטן, וגמרי עס ענדיגט זיך קידושי ראשון. יעצט גייט די גמרא זאגן וואס. איז די סברה פון זייער מחלוקת לרב מספקא ליה אויב ער האט געזאגט דאס לשון מעכשיו ולאחר ל' יום איז אים א ספק וואס ער מיינט אי תנאה הוי צי דאס לשון מיינט א תנאי ער איז איר מקדש שוין יעצט נאר וואס דען ער מאכט ער האט א תנאי אז ער קען חרטה האבן ביז ל' יום, אויב ער וועט נישט חרטה האבן ביז ל' יום איז די קידושין שוין פון ווען? פון פריער, און אויב ער האט נישט חרטה געהאט איז זי מקודשת צו וועמען? צו דעם ערשטן. אלא א תנאי אז ער קען נאך חרטה האבן אי חזרה הוי, אדער דאס הייסט חזרה אלעמאל מוז ער דאך געבן א גט אז ער איז שוין מקודש, ער מאכט א תנאי איך בין דיר מקדש פון יעצט, נאר איך גיב זיך נאך א ברירה, אז ביז דרײַסיק טאג זאל איך קענען האבן חרטה וועלן די קידושין נישט זיין קיין קידושין, און אויב ער האט נישט חרטה איז די קידושין חל למפרע, פון ווען אן פון ווען? פון מעכשיו, אדער כ'קען זאגן חזרה הוי, פריער זאגט ער מעכשיו, און ער זאגט ניין, איך מיין נישט די קידושין זאלן זיין מעכשיו, נאר איך מיין לאחר למד, דעמאלט אז איך זאג ס'איז חזרה, און א צווייטער האט איר מקדש געווען בתוך שלושים, צו וועמען דארף זי ווערן מקודשת? צו דעם צווייטן. איז דאך מ'האט שטענדיג א ספק אויב ס'איז תנאי איז חל די קידושין פון ערשטן, און די קידושין פון צווייטן זענען נישט חל, און אויב עס איז חזרה איז חל די קידושין פון צווייטן, איי זאל איך פרעגן אים וואס ער האט געמיינט, אבער זיין זאגן איז נישט גענוג, ביי די מעשה קידושין דארף דאך זיין עדות, די עדות ווייסן נישט וואס ער טראכט, ס'איז מיר א ספק אין אלגעמיין וואס הייסט דער לשון, מעכשיו ולאחר ל', צי מיינט דאס איך בין דיר שוין מקדש, נאר איך לאז זיך נאך איבער די מעגליכקייט אז איך זאל קענען האבן חרטה, און אויב איך האב נישט קיין חרטה איז די קידושין שוין פון יעצט. אדער מען מיינט ער האט גלייך בשעת מעשה געזאגט לאחר ל' אז די קידושין זאלן חל זיין לאחר ל', מען קען נישט דא לערנען ממש דאס לשון חזרה, ווייל שטענדיג ביי קנינים מיט די דין תוך כדי דיבור קען מען האבן חרטה, קידושין איז פון די זאכן וואס מען קען נישט האבן חרטה תוך כדי דיבור, דא וועלן מיר אפשר טייטשן עס לשון חזרה, ער זאגט אז איך גיב דיר יעצט קידושין, אבער ווען זאלן ווערן די קידושין? לאחר ל', ממילא לויט רב'ן אפילו עס איז דורכגעגאנגען די דרייסיג טעג, ווייס איך נישט וועמענס פרוי זי איז, אויב עס איז תנאי איז זי דאך מקודשת צו דעם ערשטן, און אויב עס איז חזרה וויל ער דאך די קידושין זאלן חל זיין לאחר ל', און דער צווייטער האט איר מקדש געווען בתוך ל', איז די קידושין פון צווייטן. לשמואל, שמואל זאגט אז דאס וואס שטייט אין די משנה מקודשת ואינה מקודשת, דאס איז נאר ביז דרייסיג טעג, אבער נאך דרייסיג טעג איז דא א בירור פארוואס. פשיטא ליה, אים איז זיכער דתנאה הוי, שמואל זאגט ער מיינט זיכער א תנאי, ממילא איז די וואס איז טייטש א תנאי, איך בין דיר מקדש פון יעצט, נאר אויב כ'וועל האבן חרטה זאלן די קידושין נישט זיין קיין קידושין, איז ווען האט ער די רעכט צו האבן חרטה? ביז דרייסיג טעג. א צווייטער מענטש האט איר מקדש געווען אין די דרייסיג טעג, איז די זאך מיר א ספק, אפשר וועט ער האבן חרטה, און אויב ער האט חרטה איז דאך בתחילה די קידושין נישט געווען קיין קידושין, איז זי מקודשת לשני. אבער נאכדעם וואס ס'איז דורכגעגאנגען די דרייסיג טעג און ער האט נישט געהאט חרטה, איז זי זיכער מקודשת לראשון, איז דער ספק נאר ביז שלושים יום. זאגט די גמרא ובפלוגתא דהני תנאי, אין דער מחלוקת וואס קריגט זיך רב און שמואל איז אויך דא א מחלוקת פון תנאים, ביי א גט, דתניא מיר האבן געלערנט, איינער גיט א גט צו זיין פרוי, מהיום ולאחר מיתה, אזוי האט ער געזאגט א תנאי בשעת נתינת הגט, זאגן מיר גט ואינו גט, דברי חכמים, ס'איז א גט, קען זיין אז ס'איז א תנאי אז מהיום זאל דער גט זיין א גט אויב ער וועט שטארבן, און ווען ער שטארבט קומט אויס אז דער גט איז חל למפרע פון דעם טאג, וואס דארף ער נאך גט'ן א כדי זאל נישט זיין זקוק ליבם? אדער דאס הייסט חזרה, ער זאגט ער דער גט זאל זיין לאחר מיתה, איז דאס איז דאך גארנישט ניט ווייל אין גט לאחר מיתה אז ער איז געשטארבן איז דאך נישטא ווער זאל גט'ן, דעריבער זאגן די רבנן ס'איז גט ואינו גט, איז איז אויב זי איז זקוק צו א יבם, מייבם זיין טאר מען איר נישט, אפשר איז עס א גט, פטור אן חליצה איז זי נישט, אפשר איז עס נישט קיין גט, ווייל די רבנן איז א ספק צו דאס איז א תנאי אדער חזרה, רבי אומר, רבי זאגט, כזה גט, ס'איז א גט, ווייל דאס וואס ר'האט געזאגט מהיום ולאחר מיתה מיינט ער א תנאי, איך גט איר פון היינט אויב ער וועט שטארבן דארט פון דער קראנקייט צי דארט אין אנדער אופן, זע איך דאך אז אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון תנאים, פרעגט די גמרא, אויב אין דער זאך קריגן זיך תנאים, ונימא רב, רב וואס ער לערנט אז ס'איז ספק תנאי ספק חזרה, זאל ער זאגן הלכה כרבנן, די רבנן לערנען דאך אזוי אז ס'איז גט ואינו גט, ווייל מכח דעם דין ס'איז ספק תנאי ספק חזרה. ונימא שמואל, און שמואל זאל זאגן הלכה כרבי, ווייל רבי האלט דאך דא אויכעט אז ס'איז נאר א ענין פון תנאי. זאגט די גמרא צריכא זיי מוזן זיך קריגן ביי קידושין, פון דעם מאל וואס זיי וועלן זאגן הלכה כרבנן צו הלכה כרבי, וואס רבי און די רבנן רעדן זיך דאך ביי גירושין, וועל איך נישט וויסן ווי דער דין איז ביי קידושין. דאילו אמר רב הלכה כרבנן, ווען רב זאל זאגן אז די הלכה איז ווי די רבנן, הוה אמינא וואלט איך געזאגט, התם דארטן דלרחוקה קאתי, עס איז דאך דער ענין איר צו דערווייטערן, און א מענטש וויל נישט אזוי שנעל דערווייטערן, עס איז שווער אין זיינע אויגן איר מרחק זיין גט'ן, דעריבער קען איך זאגן ער האט חרטה געהאט, ער וויל נישט מעכשיו, נאר ער וויל לאחר מיתה. אבל הכא דא גאר דלקרובה קאתי, ער וויל דאך מאכן קידושין, און וואס ער קען מער מקרב זיין, אימא וואלט איך געוואלט מיינען מודה ליה לשמואל, ער איז מודה צו שמואלן, דתנאה הוה אז ס'איז א תנאי, ווייל ער וויל מער מקרב זיין די זאך, דאס וואס ער זאגט לאחר למד מיינט ער נישט ס'זאל חל זיין די קידושין לאחר למד, נאר ווייל אפשר האט מען חרטה, אבער אין אמת'ן מיינט ער די קידושין פון יעצט, דעריבער דארף מיר רב זאגן אז ביי קידושין זאגט מען אויכעט אז ס'איז ספק תנאי ספק חזרה, ואי אמר שמואל הלכה כרבי, שמואל זאל זאגן אז די הלכה איז ווי רבי, וואס רבי לערנט מהיום ולאחר מיתה איז דאס א תנאי, הוה אמינא וואלט איך געזאגט התם הוא דארטן דאין גט לאחר מיתה, מיר ווייסן קיין גט קען נישט זיין לאחר מיתה, קען איך נישט זאגן ער האט חרטה און ער זאגט ער גט איר לאחר מיתה. וואס הייסט? ס'איז דאך פוסטע ווערטער א מענטש רעדט נישט קיין פוסטע ווערטער. דעריבער האלט דאך דער רבי אז ווען ער זאגט מהיום אם מתי מיינט ער צו גט'ן פון יעצט, ס'איז א תנאי. אבל הכא דא הא, וואס איז דא געווען מעכשיו ולאחר למד דיש קידושין לאחר שלושים, אימא וואלט איך געוואלט מיינען, מודה ליה לרב, אז שמואל איז מודה צו רב'ן אז אפשר מיינט מען חזרה, קא צריכא דארף מען דערציילן אז שמואל האלט דא אויכעט, אפילו דארטן ביי מהיום ולאחר למד יום זאגט שמואל אז ס'איז א זיכערע זאך אז דאס מיינט מען תנאי, ממילא אז אויב איינער האט איר מקדש געווען בתוך שלושים יום איז ווייס איך איז מען נאר מקודשת ואינה מקודשת ווען ביז דרײַסיק טעג, ווייל ביז דרײַסיק טעג אויב ער וועט האבן חרטה וועט זי זיין מקודשת לשני, און אויב ער האט נישט חרטה איז זי צום ערשטן, איז זי צו יעדן איינעם פון זיי א ספק מקודשת, נאר אז ס'גייט דורך די דרייסיג טעג און ער האט נישט חרטה געהאט, האבן מיר שוין נישט קיין שום ספק און זי איז מקודשת צו דעם ערשטן. אמר אביי, האט אביי געזאגט, ולטעמיה דרב, לויט ווי רב לערנט אז ס'איז א ספק תנאי חזרה, בא אחד ואמר לה, ראובן איז געקומען האט איר געזאגט, הרי את מקודשת לי, דו ביסט צו מיר מקודש, מעכשיו ולאחר שלושים יום. ובא אחר ואמר לה, איז געקומען צו גיין שמעון האט ער געזאגט, הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר עשרים יום. איז דאך דעמאלט אזוי, אויב איך זאג די קידושי ראובן איז חזרה, קומט אויס אז ביז די שלושים יום איז זי א פנויה, איז דאך דעמאלט האבן דאך די קידושי שני אן ארט וואו חל צו זיין. איז ובא אחר, ס'איז געקומען א דריטער מענטש, לוי איז געקומען, ואמר לה, האט איר געזאגט הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר עשרה ימים. און ביי דעם דריטן דארף נישט זיין מעכשיו ולאחר עשרה ימים, ביי דעם דריטן קאן זיין ער האט עס סתם מקדש געווען, ווייל אויב קיין אנדערער קומט נישט נאך אים איז דאך מיר שוין נישט נוגע וואס ער האט געזאגט, איז דעמאלט דער דין אזוי, לאמיר נאר זען, אויב איך זאג אז דאס לשון מעכשיו ולאחר למד איז א תנאי, וואס הייסט א תנאי? אז ווען ראובן האט איר מקדש געווען מעכשיו ולאחר למד אז ער זאל קענען האבן חרטה, און אויב ער האט נישט חרטה געהאט, פון ווען ווערט זי מקודש? פון ווען פון גלייך, טא וועמ'ס קידושין איז קידושין? דעם ראשונ'ס. און דער שני גארנישט ניט, זי איז דאך שוין געווען ווען ער האט איר מקדש געווען איז זי שוין געווען אשת אשת ראשון. איז דאך אוודאי דער שלישי. ווי וועט זיין אז מיר וועלן לערנען אז דאס איז חזרה, קומט אויס ראובן האט געמאכט די קידושין זאלן חל זיין נאך צוואנציג נאך דרייסיג טעג, קומט צו גיין שמעון און מאכט די קידושין זאלן חל זיין נאך צוואנציג, אוי דאך איז דאך האט דאך זיינע קידושין אויך ס'זאלן חל זיין, אז ס'קומט צו גיין דער דריטער לוי און ער זאגט נאך צען, וועמענס קידושין איז קידושין לוי'ס? ממילא איבער אדורך קומט אבער שמעון'ס דער וואס האט געזאגט לאחר עשרים, זיינע איז זיכער נישט, איז א תנאי באלאנגט זי צום ערשטן, איז חזרה צו דעם דריטן, איז דעריבער מראשון ומאחרון פון דעם ערשטן און פון דעם לעצטן צריכה גט, דארף זי האבן א גט, אבער מאמצעי פון דעם מיטלסטן אינה צריכה גט, ווייל מה נפשך אי תנאה הואי, אויב מיר זאגן מעכשיו ולאחר למד יום איז די קידושין שוין חל, נאר ער מאכט נאר א תנאי ער זאל קענען האבן חרטה, און אויב ער האט נישט חרטה געהאט דקמא קידושין פון ערשטן די קידושין קידושין, דהנך לאו קידושין, די אנדערע נישט קיין קידושין. אי חזרה הוה, אויב מיר זאגן מעכשיו ולאחר שלושים יום, ער מאכט א חזרה, ער מאכט די קידושין זאלן חל זיין לאחר שלושים יום, איז דבתרא קידושין, פון לעצטן איז עס קידושין, ווייל קיינער איז דאך נישט געקומען נאך אים אז זאל אים מקדש זיין, האט זיך דאך געענדיגט זיינע קידושין גלייך ווען ס'איז דורכגעגאנגען צעהן טעג, דהנך, פון די פריערדיגע לאו קידושין, און ווען נאר א ספק צי דער ערשטער צי דער לעצטער, פרעגט די גמרא פשיטא, וואס פאר א חידוש האט מיר אויפגעטוהן אביי, דער דין איז דאך מיר א פשיטא, זאגט די גמרא, ס'איז נישט קיין פשיטא, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען האי לישנא משמע תנאה, דאס לשון איז משמע צוויי לשונות, ס'משמע תנאי און משמע און עס ווייזט אויס חזרה, ממילא וואלט דעמאלט אויסגעקומען ותיבעי גיטא מכל חד וחד, וואלט זי געדארפן פון אלעם א גט, ווייל איך וואלט אזוי געזאגט אז אויב אנדערע זאגן עס בלשון חזרה און אנדערע זאגן עס בלשון תנאי וואלט איך געזאגט אזוי, אפשר דער ערשטער איז חזרה. ווען זשע מיינט ער דער ערשטער מקדש צו זיין ווען? לאחר שלושים. און דעם צווייטנס איז א תנאי, אויב אזוי איז דאך חל די קידושין פון דעם צווייטן, דארף זי גט פון צווייטן. און איך קען זאגן אז דער ערשטער האט געמאכט א תנאי, ממילא וועמענס קידושין איז חל? דעם ערשטנס. און איך קען זאגן אז אלע זענען חזרה. ממילא וועמעס קידושין איז קידושין פון לעצטן קומט צו גיין קא משמע לן דערציילט מיר יעצט אביי אז ס'איז נישט משמע קיין צוויי לשונות נאר ס'איז מיר ספק תנאי ספק חזרה און אויב ס'איז א תנאי איז עס ביי אלע א תנאי און נישטא דא קיין חזרה און אויב דאס לשון איז חזרה איז עס נישט קיין תנאי איז ממה נפשך דארף דער מיטלסטער נישט געבן קיין גט, ווייל דער מיטלסטער איז נישט אין דעם ספק קידושין. עולא אמר רבי יוחנן, עולא זאגט פאר רבי יוחנן, אפילו מאה תופסין בה, אפילו ווען הונדערט זאלן אזוי אים מקדש זיין איז אויך תופס קידושין. אנדערע מפרשים לערנען אז לאו דווקא, ווען דער ערשטער האט געזאגט לאחר שלושים און דער אנדערער האט געזאגט לאחר עשרים, אפילו הונדערט יעדער איינער האט איר מקדש געווען מעכשיו ולאחר למ"ד איז אלעס תופס וכן אמר רב אסי אמר רבי יוחנן אפילו מאה תופסין בה אמר ליה רב משרשיא בריה דרב אמי לרב אסי אסברה לך טעמא דרבי יוחנן כ'וועל דיר געבן צו פארשטיין דעם טעם פון רבי יוחנן ווייל איך קען נישט זאגן די טעם פון רבי יוחנן איז ווייל שתי לשונות משמע און ביי איינעם איז עס א ספק בתנאי און ביי דער אנדערעם חזרה דעריבער, דער ערשטער אפשר איז עס א תנאי, דער צווייטער אפשר ביי אים א חזרה און נאכדעם איז א תנאי, דאס קען איך נישט אזוי זאגן, אויב אזוי פאסט זיך נישט צו זאגן דאס לשון מאה תופסין, ווייל טוט תופס זיין נאר די קידושין פון איינעם און מיר ווייסן נישט וועלכע. אז עס שטייט מאה תופסין ווייזט אויס אז יעדער איינער האט א צד קידושין. וואס איז דער טעם פון רבי יוחנן? שויה נפשיה, ער האט זיך געמאכט כשרגא דליבני. אזוי ווי ווען מען טוט בויען א הויז טוט מען לייגן די אונטערשטע שורה איין ציגל לעבן דעם אנדערן, די אויבערשטע שורה, די צווייטע שורה, לייגט מען נישט ממש איין ציגל פונקטליך אויף דעם ציגל, דעמאלט וועט זיך נישט האלטן, נאר וואס דען, די אנדערע שורה טוט מען די אויסנווייניגסטע ציגל אביסל ארויסציען כדי ס'זאל בלייבן. אפען ספעיס אין דער אונטערשטער ציגל אז די צווייטע זאל אביסל זיצן אויף איר און אביסל אויף דער צווייטער ציגל, און די זעלבע זאך ווען איך לייג די צווייטע ציגל לייג איך עס אביסל אויף דער ערשטער ציגל און אביסל אויף דער צווייטער, בלייבט א פלאץ פאר דער דריטער, און אזוי אלע ציגל. דכל חד וחד, רווחא לחבריה שביק, יעדער ציגל לאזט איבער א פלאץ אז דער צווייטער זאל ליגן אויך אויף דעם וואס דער ליגט, איז דא אויכעט, יעדער איינער האט געפונען א זמן פנוי פאר קידושין, און זענען אלע תופס איר צו אסר'ן. מתיב רב חנינא האט רב חנינא געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט מהיום ולאחר מיתה האט ער געגעבן א גט מיט דעם תנאי מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט, ס'איז א ספק צו ס'איז א גט ואם מת, אויב ר'איז געשטארבן חולצת דארף מען נאר געבן חליצה, טאמער איז עס נישט קיין גט און זי איז זקוק ליבם, ולא מתייבמת, מייבם זיין טאר מען נישט, טאמער ס'איז א גט איז עס גרושת אחיו, איז דא דער איסור כרת ווען ס'איז דאך נישטא קיין זיקת אחיו. בשלמא לרב מסייע ליה, צו רב'ן איז פון דא א ראיה, רב לערנט דאך אזוי אז ס'איז ספק תנאי איז זי געגעט, ספק חזרה און אין גט לאחר מיתה איז זי נישט געגעט, לשמואל נמי, שמואל וואס האט געזאגט ס'איז זיכער א תנאי, איז אויך נישט קיין קשיא צו אים. הא מני, רבנן היא, דאס גייט מיט די רבנן וואס זיי איז א ספק צו ס'איז תנאי צו חזרה. ואנן דאמרי כרבי, שמואל זאגט און איך האלט ווי רבי אז ס'איז תנאי. אלא לרבי יוחנן דאמר שיורא הוי, רבי יוחנן זאגט אין אזא איין פאל לאזט מען איבער. אין דעם קנין איז דאך כל גיטא דמשייר בה, יעדע גט וואס מען לאזט עפעס איבער ולא כלום הוא איז דאך דער גט נישט קיין גט, ווייל די תורה זאגט כריתות ס'זאל אלעס אפטון, אויב אז דאס איז נישט קיין גט, יבומי מייבם, זאל מען מעגן מייבם זיין אויכעט, פארוואס שטייט חולצת ולא מתייבמת? אמר רבא, האט רבא געזאגט דא הייסט נישט קיין שיור, גט להוציא, דער גט איז דאך ארויסצונעמען פון רשות הבעל, און מיתה להוציא, ווען ער שטארבט איז דאך עס אויך מוציא, מה ששייר גט גמרתו מיתה, ווען וואס דער גט לאזט איבער האט גענדיגט די מיתה. ווען זאגן מיר ס'איז א שיור אין גט ס'פעלט אין כריתות אז ס'איז דא א אנדער סארט תנאי. למשל שלא תשתי יין לעולם איז שטענדיג צוגעבינדן. אבער דא א איז דאך דא די מיתה טוט משלים זיין די כריתות. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט רבא'ן, מי דמי? איז דען גלייך? די הוצאה פון מיתה צו די הוצאה פון גט, גט מוציאה מרשות יבם, גט מאכט זאל ארויסגיין פון רשות יבם, מיתה מכניסה לרשות יבם, דורך מיתה גייט זי אריין לרשות יבם, ממילא ביידע הוצאות טוהן נישט אפטוהן די זעלבע זאך, קען איך נישט זאגן אז דאס זאל משלים זיין די פריערדיגע. אלא אמר אביי, האט אביי געזאגט, אין אמת'ן איז טאקע דער גט נישט קיין גט, מדין תורה מעג מען טאקע מייבם זיין. התם טעמא מאי, ווייסטו פארוואס מען טאר נישט מייבם זיין? גזירה, איך בין גוזר משום מהיום אם מתי הרי זה גט. ווען ער זאגט מהיום אם מתי איז דאך זיכער א תנאי, איז דאך דאס חל א גט למפרע ווען ער שטארבט, דעמאלט איז דאך א גט. און זי דארף קיין חליצה אויך נישט האבן, איז אויב איך וועל זאגן דא א מהיום ולאחר מיתה מ'איז מייבם, וועט מען קומען זאגן מהיום אם מתי אז מען זאל אויכעט מייבם זיין, און דארעט טאר מען דאך נישט מייבם זיין. פרעגט די גמרא, דו זאגסט איך בין גוזר מהיום ולאחר מיתה, דעריבער טאר מען נישט מייבם זיין מהיום ולאחר מיתה, ווייל אויב מ'וועט מייבם זיין, וועט מען אויך מייבם זיין ביי מהיום אם מתי, הייסט עס איינס טוט זיך אויסטוישן מיט דעם אנדערן, אויב אזוי ונגזור מהיום אם מתי דתחלוץ, זאל איך זאגן מהיום אם מתי, זאל מען כאטש מצד הדין איז עס דאך געגעט, איז זי נישט זקוק ליבם, דאך זאל איך זאגן מען זאל געבן חליצה אטו מהיום ולאחר מיתה, מהיום ולאחר מיתה איז דאך זאגסטו דאך איז זיכער א שיור, און דער גט איז נישט קיין גט, איז זי זיכער זקוק ליבם, אויב איך זאג מהיום אם מתי איז זי פטור אן חליצה, וועט מען קומען זאגן מהיום ולאחר מיתה איז אויך פטור אן חליצה, וועט דאך ארויסקומען א מכשול. דעריבער זאל איך זאגן מהיום אם מתי זאל זי דארפן האבן חליצה? ענטפערט די גמרא, ביי מהיום אם מתי אם אתה אומר חולצת, אז איך וועל זאגן מען זאל איר געבן חליצה, מתייבמת, קען מען נאך קומען מייבם זיין, מען וועט זאגן ווען איך זעה מען גיט חליצה, הייסט עס אז די רבנן ווייסן אז די גט איז נישט קיין גט, וועט מען קומען מייבם זיין, און זי איז דאך גרושת אחיו קומט כרת. פרעגט די גמרא, אויב אזוי, דו זאגסט איך האב מורא, אם אתה אומר חולצת, מתייבמת. הכא נמי דא אויכעט, ביי מהיום ולאחר מיתה, פארוואס זאגן מיר מ'גיט חליצה אם אתה אומר חולצת, אויב דו זאגסט מען זאל געבן חליצה מתייבמת, וועט מען דאך קומען מייבם זיין. ענטפערט די גמרא, תתייבם ואין בכך כלום, מהיום ולאחר מיתה האב איך נישט קיין מורא, ווייל מען הייסט געבן חליצה וועט מען מייבם זיין, מען טוט נישט מיט דעם קיין איסור, ווייל מדין תורה איז דאך דער גט נישט קיין גט, מדין תורה איז זי דאך זקוק ליבם, דאס וואס מיר זאגן מען טאר נישט מייבם זיין חששא דרבנן היא דאס איז דאך נאר א חשש, מדרבנן טאר מען נישט מייבם זיין, ווייל אויב איך וועל זאגן מהיום ולאחר מיתה איז מען מייבם, וועט מען אויך קומען זאגן מהיום אם מתי אז מ'איז מייבם. אבער מצד הדין מדין תורה איז דאך דער גט נישט קיין גט, איז דאך מדין תורה זקוק ליבם, איז וועט דאך נישט ארויסקומען פון דעם קיין מכשול, דעריבער זאגן מיר מהיום ולאחר מיתה חולצת. תוספות פרעגט אויף רשי, רשי טייטשט כל גיטא דמשייר בה לא כלום הוא, ווייל ער האט נישט געענדיגט, ער האט געמאכט א שיור איז עס נישט קיין גט, פרעגט תוספות, אזוי ווי איך פרעג די קשיא אויף רבי יוחנן פון א גט, איז דאך די קשיא פון קידושין אליין, ווי אזוי זאגט רבי יוחנן אפילו מאה תופסין בה, אז מען לאזט עפעס איבער איז גארנישט ניט, ווייל מיר האבן דאך א כלל איתקש הויה ליציאה, און דער פסול וואס איז דא ביי א גט, דער זעלבער פסול איז דא ביי קידושין אויכעט, זאגט תוספות אז דער פשט איז אזוי, אין אמת'ן אזוין פאל הייסט עס יא כריתות. דאס וואס די גמרא זאגט כל גיטא דמשייר בה לא כלום הוא, איז די טייטש אזוי. קיין שיור איז עס נישט, נאר דא אין דעם פאל מהיום ולאחר מיתה, ווייל עס קען דאך נישט ווערן גענדיגט נאר לאחר מיתה, דעריבער איז עס נישט קיין גט, ווייל אין גט לאחר מיתה, און די זעלבע זאך ביי קידושין, אויב ער וועט זאגן מהיום ולאחר מיתה, עט אויכעט זיין דער דין אינה מקודשת, אבער דא אויב ער זאגט מהיום ולאחר למד יום, איז ער מקודש, ווייל די קידושין זענען דאך תופס אחר למד, אזוי ווי עס זענען תופס לפני למד. ברוך השם, מסכת קידושין, דף ס', עמוד א', די משנה, זאגט די משנה, האומר לאישה איינער זאגט צו א פרוי, הרי את מקודשת לי, דו ביסט צו מיר מקודש, על מנת שאתן לך מאתים זוז, איך וועל דיר געבן מאתים זוז, ער האט איר יעצט געגעבן א פרוטה, נאר ער זאגט ער וועט איר געבן נאכער צוויי הונדערט זוז. הרי זו מקודשת, זי איז מקודש, והוא יתן, די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין וואס איז די טייטש והוא יתן, ער וועט געבן, ער דארף געבן, אנישט איז די קידושין נישט קיין קידושין, נאר אויב ער גיט די מאתים זוז, ווען איז זי מקודש, צי גלייך ווען זי האט באקומען די פרוטה, זי ווערט מקודש למפרע, אדער די קידושין זענען חל דעמאלט ווען ער גיט די מאתים זוז. א צווייטע דין, אויב ער האט געזאגט על מנת שאתן לך מכאן ועד שלושים יום, ער גיט איר יעצט א פרוטה, און ער זאגט כ'בין דיר מקדש על מנת כ'על דיר געבן מאתים זוז ביז דרייסיג טאג, נתן לה בתוך שלושים יום, ער האט איר געגעבן אין די דרייסיג טאג, מקודשת איז זי מקודש, ואם לאו, און אויב נישט, אינה מקודשת, איז זי נישט מקודש. די גמרא וועט ווייטער פרעגן פשיטא, אויב ער האט צו איר געזאגט על מנת שיש לי מאתים זוז, ער האט איר מקדש געווען מיט א פרוטה, און ער זאגט על מנת די קידושין זענען קידושין אויב איך האב מאתים זוז, הרי זו מקודשת, איז זי מקודש ויש לו. אז איך האב א באווייז אז ס'איז דא עדות, ער האט מאתים זוז. די גמרא וועט ווייטער פרעגן, אפילו איך האב נישט קיין עדות, דארף עס דאך אויך זיין ספק מקודשת, פון דעם וואס איך האב נישט קיין עדות אז ער האט מאתים זוז, איז דאך נאך נישט קיין ראיה אז ער האט נישט. נאך א דין שטייט, אויב ער האט געזאגט על מנת שאראך מאתים זוז, כ'בין דיר מקדש אויף דעם תנאי כ'על דיר ווייזן מאתים זוז, הרי זו מקודשת, איז זי מקודש, ויראה לה, ער דארף איר ווייזן, ער דארף איר ווייזן זיינע מאתים זוז, דאס וואס ר'האט געזאגט ער וועט ווייזן, מיינט מען ער דארף ווייזן אז ער האט מאתים זוז. ואם הראה על השולחן, אויב ער איז געווען אזעלכער א שולחני וואס ער טוט זיך פארנעמען מיט בייטן געלט, האט ער איר געוויזן געלט פון דעם שולחן וואס באלאנגט נישט צו אים, אינה מקודשת, איז זי נישט מקודש, ווייל איר כוונה איז נאר געוועזן זאל זען אז ער האט מאתים זוז. רש"י,

ואם היה שולחני, ער איז געווען א שולחני, והראה לה, האט איר געוויזן מעות שאינו שלו, געלט וואס באלאנגט נישט צו אים, והם די געלט איז על שולחן שלפניו, אויף דעם טיש וואס איז פאר אים, אינה מקודשת, עס איז נישט מקודש, דלא נתכוונה זו, אלא לראות משלו, איר כוונה איז נאר געווען זאל זען זיינע מאתים זוז. גמרא, איתמר, מיר האבן געלערנט, רב הונא אמר, רב הונא זאגט, והוא יתן, ער דארף געבן די מאתים זוז, און די קידושין זענען חל למפרע פון דער צייט וואס ר'האט איר מקדש געווען. כאטש מיר זאגן די קידושין זענען חל למפרע, אבער אויב ער איז געשטארבן איידער האט געגעבן די מאתים זוז, דארף זי נישט קיין חליצה, ווייל די תנאי איז דאך נישט געווארן מקוים, איז זי דאך נישט מקודשת. רב הונא זאגט נאר אז ער גיט שפעטער די מאתים זוז, איז די קידושין חל למפרע. רב יהודה אמר, רב יהודה זאגט, לכשיתן, ווען ווערט עס קידושין? דעמאלט ווען ער גיט די מאתים זוז. איז די גמרא מפרש, רב הונא אמר, רב הונא זאגט והוא יתן, תנאה הוי, מקדש געווען האט ער שוין. נאר האט געמאכט א תנאי, מקיים תנאה ואזיל, ער איז מקיים דעם תנאי, און ער איז מקיים דעם תנאי ווערט זי מקודש פון דער צייט וואס ר'האט איר מקדש געווען. רב יהודה אמר לכשיתן, רב יהודה זאגט ווען ווערט זי מקודש, דעמאלט ווען ער גיט די מאתים זוז, לכי יהיב הוו קידושין, די קידושין ווערן ווען ער גיט די מאתים זוז, השתא מיהא לא הוו קידושין, יעצט איז דאס נישט קיין קידושין. פרעגט די גמרא מאי בינייהו, וואס איז די חילוק אין דין צווישן רב הונא און רב יהודה, זאגט די גמרא איכא בינייהו, וועסט טרעפן א נפקא מינה אין דין, שפשטה ידה, זי האט אויסגעשטרעקט איהר האנט איידער האט ער געגעבן די מאתים זוז, וקיבלה קידושין מאחר, און זי האט באקומען קידושין פון א צווייטן, נאכדעם האט דער מענטש מקיים געווען דעם תנאי, לרב הונא לא הוו קידושין, לויט רב הונא זענען די קידושין פון צווייטן נישט קיין קידושין, ווייל ווען מען גיט די מאתים זוז ענדיגט זיך די קידושין ראשון למפרע, לרב יהודה הוו קידושין, אבער לויט רב יהודה איז די קידושין פון צווייטן קידושין, ווייל דער ערשטער האט זיך נישט מכוון געווען אז זאל איר מקדש זיין מיט א פרוטה, נאר מיט די מאתים זוז, און ממילא האט זי דאך פריער גענומען קידושין פון א צווייטן. רב יהודה האלט נישט אז ווען מען זאגט על מנת איז גלייך ווי מען זאגט מעכשיו. האלט ער נישט אזוי. נאר וואס דען, על מנת מיינט מען ווען ער וועט געבן, דעמאלט מאכט ער קידושין, אויב אזוי איז דאך געווען פריער די קידושין פון צווייטן, דעריבער איז זי מקודשת צו דעם צווייטן. ותנן נמי גבי גיטין כהאי גוונא, ביי א גט האט מען אויך געלערנט א ענליכן דין, האומר לאשה, איינער זאגט צו א פרוי, הרי זה גיטך דאס איז דיין גט על מנת שתתני לי מאתים זוז, דער גט וועט זיין א גט, אויב דו וועסט מיר געבן צוויי הונדערט זוז איז דער דין הרי זו מגורשת זי איז געגט, והיא תתן זי דארף געבן די מאתים זוז, אויב זי גיט נישט די מאתים זוז איז דער גט נישט קיין גט, איתמר, מען האט געלערנט, רב הונא אמר רב הונא זאגט והיא תיתן, אז זי וויל, גיט זי די מאתים זוז ווערט דער געט א גט, רב יהודה אמר, רב יהודה זאגט לכשתיתן, דעמאלט ווען זי וועט געבן די מאתים זוז דעמאלט ווערט עס א גט, איז די גמרא מפרש, רב הונא אמר רב הונא זאגט והיא תיתן, זי גיט, און דער גט איז חל למפרע. תנאה הוי, דער גט איז שוין חל, נאר ס'איז א תנאי, מקיימא תנאה ואזלה, זי איז מקיים דעם תנאי און דער גט איז חל למפרע. רב יהודה אמר לכשתיתן, רב יהודה זאגט ווען איז דער גט א גט? דעמאלט ווען זי וועט געבן, לכי יהבה ליה הוא דהוי גט, ווען זי גיט די מאתים זוז דעמאלט איז דער גט א גט, השתא מיהא, כל זמן זי האט נישט געגעבן די מאתים זוז, לא הוי גט, איז דער גט ניט קיין גט. פרעגט די גמרא, מאי בינייהו? וואס איז דער חילוק צווישן זיי? פארוואס וויל איך נישט זאגן אז דער חילוק איז אז איידער מ'איז מקיים דעם תנאי קען מען לויט רב יהודה'ן נישט חתונה האבן, ווייל ווען וועט זי ווערן גע'גט ווען מ'וועט מקיים זיין דעם תנאי? און לויט רב הונא'ן מעג זי יא חתונה האבן? איך קען דאס נישט זאגן, ווייל לויט רב הונא'ן טאר זי אויך נישט חתונה האבן ביז מ'איז מקיים דעם תנאי, אפשר וועט מען נישט מקיים זיין דעם תנאי איז דאך דער גט נישט קיין גט, איז דאך בניה ממזרים איכא בינייהו, דער חילוק איז שנתקרע הגט, די גט איז געווארן צוריסן, בשעת קיום התנאי איז דער גט נישט געוועזן, או שאבד, ער איז געווארן פארלוירן, לרב הונא הוי גט, לויט רב הונא איז א גוטער גט, כאטש דעמאלט ווען זי גיט די מאתיים זוז איז נישט דא קיין גט, אבער די גירושין איז דאך געוועזן בשעת מסירת הגט. לרב יהודה לא הוי גט, לויט רב יהודה'ן איז עס נישט קיין גט. תוספות פרעגט און תוספות פארענטפערט, פארוואס האט די גמרא נישט געוואלט דא זאגן אז פשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר, נאכער האט מען מקיים געווען דעם תנאי, אזוי ווי שטייט פריער. איז תוספות ענטפערט פארשידענע תריצים, און תוספות זאגט אז לויט פריער בקדושין ביי די מחלוקת וואס איך לערן אז פשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר איז לויט רב הונא'ן איז זי נישט מקודש. און לויט רב יהודה'ן איז זי יא מקודש, זאל איך פריער פארענטפערן דעם תירוץ נאבדו הקידושין שנתן לה בשעת קידושין אזוי ווי איך האב פארענטפערט דא שנאבד הגט? תוספות, ווייל אפילו לויט רב יהודה'ן אפילו נתאכלו המעות איז דאך עס קידושין, ווייל זי האט עס באקומען בתורת קידושין, ווי די גמרא זאגט פריער דף נ ט עמוד א, אבער דער תירוץ איז נישט גענוג לויט דיע וואס לערנען. אז אויב נאבד שטר קידושין ווערט זי נישט מקודש, ער האט איר מקדש געווען לאחר ל' יום מיט א שטר, און נאבד שטר קידושין איז זי נישט מקודש, אזוי לערנען רוב הפוסקים, דעמאלט האט דאך די גמרא געקאנט יא זאגן דעם איכא בינייהו, איכא בינייהו שקידשה בשטר, ונאבד השטר. דער מאירי ענטפערט איינפאך, שכיח אז מען רעדט ביי קידושין. זאגט די גמרא די מאי בינייהו נפקא מינה א דין פון קידושין, דא אז מען רעדט פון גיטין זאגט די גמרא א נפקא מינה א זאך וואס די זאך איז פון גיטין, זאגט די גמרא וצריכא רב הונא מיט רב יהודה'ן דארפן זיך קריגן אויף ביידע ערטער סיי ביי קידושין סיי ביי גיטין. דאי אשמעינן גבי קידושין, כ'זאל נאר הערן זייער מחלוקת ביי קידושין, וואלט איך געזאגט, בהא קאמר רב הונא, נאר דארטן האלט רב הונא אז על מנת איז מעכשיו, משום דלקרובה קאתי, ער קומט איר דערנענטערן, מקדש זיין, ממילא וויל ער צואיילן זאל ווערן זיין פרוי. איז דער גמר קידושין געוועזן מיט דער פרוטה וואס ער האט איר געגעבן, אבל גירושין דלרחוקה קאתי, גירושין דאך איר צו דערווייטערן, און א מענטש וויל נישט דערווייטערן די פרוי זיינע, אימא וואלט איך געוואלט מיינען, מודה ליה לרב יהודה, ער איז מודה צו רב יהודה'ן אז דער גט איז נישט קיין גט ביז וואנען זי וועט געבן, אפשר וועט מען זיך איבערבעטן אין צווישן צייט, א מענטש וויל נישט איילן מרחק זיין זיין פרוי, דארף ער מיר דערציילן אז רב הונא האלט ביי גירושין, זאגן מיר אויכעט אז די גירושין זענען שוין גירושין, ואי איתמר בהך, איך זאל האבן די מחלוקת נאר ביי גירושין, נישט ביי קידושין, וואלט איך געזאגט בהך קאמר רב הונא, נאר דארט זאגט רב הונא זי איז שוין געגעט, משום דאיהו ווייל ער די מאן לא כסיף ליה למיתבעה, ער שעמט זיך נישט צו מאנען, דעריבער האלט ער נישט צוריק די גירושין, ער גט איר שוין, ער ווייסט ער וועט איינמאנען. אבל הכא אבער ביי קידושין דאיהי זי כסיפה לה למיתבעיה, זי שעמט זיך אים צו מאנען. אימא וואלט איך געוואלט מיינען מודה ליה לרב יהודה, ער איז מודה צו רב יהודה'ן אז זי וויל נישט די קידושין ביז וואנען ער וועט געבן, ווייל זי שעמט זיך צו מאנען. צריכא, דארף מען דערציילן אז ביי קידושין איז אויכעט דער זעלבער דין לויט רב הונא'ן, אז עס איז שוין מקודש מיט דער פרוטה וואס זי באקומט. זאגט די גמרא מיתיבי, איך דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט, איינער זאגט צו א פרוי, הרי זה גיטך, דאס איז דיין גט, על מנת שתתני לי מאתים זוז, מיט דעם תנאי אז דו'סט מיר געבן מאתים זוז ווערסטו גע'גט, אף על פי שנתקרע הגט, אפילו דער גט איז געווארן צוריסן איידער זי האט געגעבן די מאתים זוז, או שאבד, אדער די גט איז געווארן פארלוירן, און נאכהער איז זי מקיים דעם תנאי און זי גיט די מאתים זוז, הרי זו מגורשת, איז זי גע'גט. לאחר לא תנשא, זי טאר נישט חתונה האבן צו קיין צווייטן עד שתתן, ביז זי וועט געבן, ווייל כ'האב מורא טאמער וועט זי נישט מקיים זיין דעם תנאי, איז דער גט בטל ובניה ממזרים. זעה איך דאך שוין פון דעם א אז ווען מען גיט די מאתים זוז, ווערט זי געגט למפרע, איז דאך א קשיא אויף רב יהודה'ן ועוד תניא, נאך האט מען געלערנט אמר לה, דער מאן גיט דעם גט צו זיין פרוי, און ער זאגט צו איר, הרי זה גיטך, דאס איז דיין גט, על מנת שתתני לי מאתים זוז, מיט דעם ווען וועט דאס זיין א גט אז דו'סט מקיים זיין דעם תנאי דו'סט געבן מאתים זוז, און אויב נישט גט איך דיר נישט ומת און ער איז געשטארבן נתנה אויב זי האט געגעבן אים די מאתים זוז איידער ער איז געשטארבן אין זקוקה ליבם איז זי נישט זקוק צום יבם ווייל זי איז דאך א מגורשת לא נתנה זי האט אים נישט געגעבן די מאתים זוז, זקוקה ליבם איז דאך דער גט נישט קיין גט, ווייל זי האט דאך נישט מקיים געווען דעם תנאי, איז זי זקוקה ליבם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, אפילו דעמאלט ווען זי האט אים נישט געגעבן די מאתים זוז און ער איז געשטארבן, איז זי אויך נישט זקוקה ליבם, נותנת, זי קען געבן לאחיו, צו זיין ברודער, או לאביו, אדער צו זיין פאטער, או לאחד מן הקרובים, אדער צו איינער פון די קרובים. עד כאן לא פליגי, ביי וועלכע זאך איז די מחלוקת פון תנא קמא מיט רבן שמעון בן גמליאל? אלא נאר אין דער זאך, דמר סבר לי ולא ליורשי, דער תנא קמא לערנט ווען ער האט געזאגט על מנת שתתני לי מאתים זוז, מיינט ער אים געבן, נישט די יורשים. ומר סבר און רבי שמעון בן גמליאל האלט אפילו ליורשי, ער מיינט מען זאל געבן אים אדער די יורשים. דכולי עלמא מיהא אבער דאס האלטן אלע, תנאה הוי אז ס'איז א תנאי, אויך די תנא קמא איז אויך מודה, אויב ער האט געזאגט על מנת שתתני לי או ליורשי, אפילו ער איז געשטארבן קען זי געבן צו די יורשים זי פטור פון חליצה, ווייל דער גט ווערט א גט למפרע פון דער צייט זי האט באקומען דעם גט. תיובתא דרב יהודה, איז דאך א קשיא אויף רב יהודה, וואס רב יהודה לערנט אז ווען ווערט דאס א גט? דעמאלט ווען זי איז מקיים דעם תנאי. זאגט די גמרא, אמר לך רב יהודה, רב יהודה וועט דיר ענטפערן, הא מני, דאס וואס דא שטייט אז דער גט ווערט משעת מען האט אריבער געגעבן דעם גט, דאס איז רבי, דאס איז רבי, דאמר רב הונא אמר רבי, רב הונא האט געזאגט פאר רבי'ן, כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי, ווען ער זאגט על מנת איז גלייך ווי ער זאגט מעכשיו יעצט גט איך דיר, נאר דו דארפסט מקיים זיין דעם תנאי, איז זי מקיים דעם תנאי איז זי געגט געווארן למפרע. ופליגי רבנן עליה, די רבנן קריגן אבער אויף רבי, ואנא דאמרי כרבנן, און איך האלט אזוי ווי די רבנן. מען דארף אבער פארשטיין, די רבנן וואס קריגן אויף רבי'ן, זיי לערנען דאך ספק תנאי ספק חזרה, דארף אויסקומען אזוי זאגט טאקע תוספות, אז לויט רב יהודה איז נישט די טייטש רב יהודה זאגט לכשיתן א זיכערע זאך אז פריער איז זי נישט מקודשת, נאר די טייטש איז רב יהודה זאגט לכשיתן. קען זיין אז ווען איז חל לכשיתן, אבער ס'איז נישט קיין זיכערע זאך, ס'איז א ספק פריער א ספק שפעטער. גופא, מיר האבן פריער געלערנט, אמר רב הונא אמר רבי, רב הונא האט געזאגט פאר רבי'ן, כל האומר על מנת, ווען איינער זאגט על מנת, כאומר מעכשיו דמי, איז גלייך ווי ער זאגט מעכשיו. אזוי האלט רבי. אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט, כי הוינא בבבל, ווען מיר האבן געלערנט אין בבל, הוה אמרינן האבן מיר דעמאלט געזאגט, הא דאמר רב הונא אמר רבי דאס איז וואס רב הונא האט געזאגט פאר רבי, כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי, דער וואס ער זאגט על מנת איז גלייך ווי ער זאגט מעכשיו. פליגי רבנן עליה האבן מיר געמיינט אז די רבנן קריגן אויף רבי'ן און די רבנן האלטן אז ביי על מנת איז נישט זיכער מעכשיו נאר ס'איז א ספק צי מעכשיו צי מ'מיינט שפעטער כי סליקי להתם ווען איך בין ארויף געגאנגען דארטן אין ארץ ישראל אשכחתיה לרב אסי האב איך געטראפן רב אסי דיתיב וקאמר לה משמיה דרבי יוחנן, ער איז געזיצן און האט דאס געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן, הכל מודים, דאס זענען אלע מודה, באומר על מנת כאומר מעכשיו דמי, די רבנן קריגן אויף רבי'ן נאר מהיום ולאחר מיתה, אבער ביי על מנת האלטן די רבנן אויך אז ס'איז מעכשיו. לא נחלקו, זיי קריגן זיך נישט, אלא מהיום ולאחר מיתה, די רבנן נישט קיין ספק צו עס איז א תנאי אדער חזרה, נאר מהיום ולאחר מיתה, אבער ביי על מנת האלטן אויך די רבנן אויך אז ס'איז מעכשיו, והתניא, מיר האבן טאקע אזוי א געלערנט. מהיום ולאחר מיתה האט ער געגעבן א גט מיט דעם תנאי מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט דברי חכמים זאגן די חכמים ס'איז א גט און ס'איז נישט קיין גט דעריבער אז ער איז געשטארבן און ס'איז דא א יבם, טאר ער נישט מייבם זיין, אפשר איז עס א גט, איז דאס גרושת אחיו וואס קומט כרת, מען דארף געבן חליצה, אפשר איז עס נישט קיין גט, ווייל די רבנן איז א ספק צי מיינט ער מהיום. ער געט עס שוין היינט, דאס וואס ער זאגט לאחר מיתה, ער לאזט זיך איבער די ברירה ער זאל קענען האבן חרטה, אדער ס'איז חזרה, ער וויל די גט זאל חל זיין לאחר מיתה, איז דאך די גט נישט קיין גט. רבי אומר, כזה גט, רבי זאגט מהיום ולאחר מיתה איז א גט. ווייל ס'איז א תנאי, ער געט איר שוין, אויב ער וועט נישט חרטה האבן, און נאר איז געשטארבן האט נישט חרטה געהאט, איז דער גט חל למפרע. זעה איך דאך דא אז ווען קריגט מען זיך, נאר מהיום ולאחר מיתה. ווייל אויב איך זאל זאגן מ'קריגט זיך בעל מנת, וואלט עס דאך געדארפן שטיין מ'קריגט זיך בעל מנת. פרעגט די גמרא ולרב יהודה דאמר בעל מנת נמי פליגי, רב יהודה וואס ער לערנט אז די רבנן קריגן אויף רבי'ן בעל מנת אויכעט, בעל מנת איז ביי זיי אויכעט ספק תנאי ספק חזרה, אדמיפלגי במהיום ולאחר מיתה, פארוואס קריגן זיך נאר ביי מהיום ולאחר מיתה, ניפלגי זאלן זיך קריגן בעל מנת. ווייל אזוי יא קען איך דאך האבן א טעות על מנת איז מען מודה. ענטפערט די גמרא, רב יהודה זאגט, דעריבער קריגט מען זיך ביי מהיום ולאחר מיתה, להודיעך כוחו דרבי, צו דערציילן דעם חידוש פון רבי'ן, דמהיום ולאחר מיתה נמי הרי זה גט,

איז די רבנן א ספק צו ס'איז תנאי צו ס'איז חזרה? ענטפערט די גמרא, כח דהיתרא עדיף, ס'בעסער צו דערציילן דעם חידוש פון היתר, אז אפילו ביי מהיום ולאחר מיתה האלט אויך רבי אז עס איז א גוטע גט. רש"י אין די משנה האבן מיר געלערנט על מנת שאתן לך מכאן ועד שלושים יום, ער איז איר מקדש מיט דעם תנאי אז ער וועט איר געבן מאתים זוז ביז דרײַסיק טאג, אז ער האט געגעבן אין די דרייסיג טאג איז זי מקודש אויב נישט איז זי נישט מקודש פרעגט די גמרא פשיטא ס'איז דאך א זיכערע זאך אז אויב ער האט נישט מקיים געווען דעם תנאי ער האט געגעבן נאך דרייסיג טאג איז זי נישט מקודש זאגט די גמרא מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען לאו תנאי אז די שלושים יום איז ער נישט מקפיד אויף דעם תנאי, ולזרוזה קאמר ער האט נאר געזאגט מזרז זיין זאל געבן פריער, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז דאס איז אויך א חלק פון תנאי, און אויב זי האט געגעבן לאחר ל' יום איז זי נישט מקודש. אין די משנה האט מען געלערנט אז ער האט איר מקדש געווען מיט א פרוטה על מנת שיש לי מאתים זוז, איז אויב ויש לו איז ער מקודש, דאס לשון ויש לו ווייזט אויס אז ס'איז דא עדות ער האט, אבער אויב ס'איז נישטא קיין עדות איז ער נישט מקודש און זי מעג חתונה האבן צו א צווייטן, פרעגט די גמרא אפילו עס איז נישט ויש לו, איך האב נישט אויף דעם קיין עדות, וניחוש לאמיר מורא האבן שמא יש לו, אפשר האט ער מאתים זוז, פארוואס מעג זי חתונה האבן צו א צווייטן? ועוד, און נאך א זאך, תניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, חיישינן מ'האט מורא שמא יש לו, אפילו עס איז נישט דא קיין עדות האט מען מורא, אפשר האט ער מאתים זוז, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. הא בקידושי ודאי. אויב מיר ווייסן ער האט, איז עס קידושי ודאי, און אויב ס'איז געקומען א צווייטער האט איר מקדש געווען, איז ער נישט מקודש. הא בקידושי ספק. אויב איך האב נישט קיין עדות, האב איך מורא טאמער האט ער, און א צווייטער האט איר מקדש געווען, איז זי נישט מותר, זי דארף האבן א גט פון צווייטן און פון ערשטן. קען זיין ער האט מאתים זוז, איז די קידושין פון צווייטן נישט קיין קידושין, און קען זיין ער האט נישט קיין מאתים זוז, איז דעם צווייטנס קידושין קידושין. אין דער משנה האבן מיר געלערנט על מנת שאראך מאתים זוז, ער האט געמאכט דעם תנאי ער וועט איר ווייזן מאתים זוז, זאגן מיר אז האט ער געוויזן אויף דעם שולחן אויף דעם טיש מאתים זוז איז נישט מקודש האט ער געוויזן תנא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא לא נתכוונה זי האט נישט געהאט קיין כוונה אלא לראות משלו זי זאל זען זיינע מאתים זוז ואם הראה לה על השולחן אינה מקודשת אויב האט ער געוויזן דעם מאתים זוז אויף דעם טיש איז זי נישט מקודש. פרעגט די גמרא פשיטא, א זיכערע זאך אז זי איז נישט מקודש. אויב איז דאך אז איך זאג לא נתכוונה אלא לראות משלו, און אויב ער ווייזט נישט זיינע, איז דאך א זיכערע זאך אז זי איז נישט מקודש. זאגט די גמרא לא צריכה, די משנה דערציילט מיר דעם חידוש, דאף על גב דנקט דמי בעיסקא, כאטש די געלט האט ער באקומען למחצה שכר, איינער האט אים געגעבן געלט, דעם שולחני, ער זאל טון מיט דעם ביזנעס, און מיט דעם שכר וועט מען זיך צוטיילן. אבער דער קרן באלאנגט נישט צו דעם שולחני, וואלט איך געוואלט מיינען, ווייל ער האט דאך מאתים זוז צו טון מיט דעם ביזנעס, וואלט איך געוואלט מיינען אז איר ארט עס נישט, דער עיקר איז ער האט דאך מיט וואס צו פארדינען מיט וואס צו האבן פרנסה, זאגט מיר די משנה, ניין, אויב ער איז געוועזן א שולחני און ער האט איר געוויזן על השולחן געלט וואס איז נישט זיינע, כאטש ער האט רעכט צו טון ביזנעס מיט די געלט, דאך זאגן מיר אינה מקודשת,